מצמיח ישועות איז געווען דער פיפטער לעכטל בורא רפואות איז דער זעקסטער נורא תהלות איז דער זיבעטער דער אכטער איז אדון הנפלאות נו וואס איז טייטש אכטער אדון הנפלאות אז די נפלאות זענען שוין דא זענען דא די ק מען דארף עס אנכאפן אים א ווי האט ער געזאגט אין די שמועס דער לב שמחה איז אריין געווען חנוכה מיט מען האט נישט געזאגט אוצרות וואלגערן זיך מען דארף כאפן מען דארף כאפן אבער ס'קומט זאת חנוכה שטייט אין ישמח ישראל אז ס'הייסט זאת ווייל מען קען שוין יעדע מענטש קען שוין טאפן מיט די פינגער די נפלאות די אדון הנפלאות די נפלאות דרייען זיך וואס יעדער איינער קען עס טאפן מיט די פינגער יעדער איינער קען עס טאפן מיט די פינגער זאגט ער אזוי זאת איז די טייטש אז מען קען עס טאפן מיט די פינגער זאגט ער הגם שטחו עינינו מראות אז אונז זעהן מיר נישט. ער זאגט מיר זענען דרייען זיך ארום מיט א בחינה פון וכסיל לא יבין את זאת. אבער זאגט דער ישמח ישראל לו חכמו ישכילו זאת. אז דאס טוט אבער אריינלייגן אין קאפ און שכל אז ס'איז דא זאת אז ס'זענען דא. נאר דו זעהסט עס נישט אבער ס'איז דא. און ממילא זאגט ער איז בזאת אני בוטח, איז זאת עשו וחיו ארבעט אריין אין דעם הייסן טאג אריין, זאת עשו וחיו, אפילו טחו עינינו מראות זעסט עס נישט אבער זאלסט וויסן די מציאות איז אז בזאת תבחנו, עס איז נישטא קיין ערך און קיין שיעור. וואס א איד קען אין דעם טאג אין דעם מעת לעת וואס קומט יעצט ארום פועל'ן, אז זאת חנוכה וואס אלע ווייסן איז מסוגל לישועות, אלע ווייסן אזא מורא'דיגע מאמר וואס דער הייליגער ריזשינער האט געזאגט אז וואס צדיקים און גוטע אידן פועל'ן ראש השנה יום כיפור, קען א פראסטע פשוט'ע איד פועל'ן זאת חנוכה. נאר וואס טאקע? אויך די זעלבע זאך, ווייל א ווייל א צדיק ראש השנה יום כיפור דארף ער אראפברענגען נפלאות, ער דארף אראפברענגען, אבער זאת חנוכה דרייט זיך עס דא, ס'איז דא, ס'איז דא, ס'איז דא, גיב זיך, גיב זיך נאר א, גיב זיך דו א דריי מיט מיטן דריידעלע, די נפלאות זענען דא, דו פארברענג נישט קיין מינוט. נאר וואו צו ארבעטן, אריינצוארבעטן, זיך צו מיטדרייען מיטן בריידעלע, ווייל זאת איז דאך לשון נקבה א מקבל, וואס איז נישטא קיין ערך און קיין שיעור וויפיל נפלאות מען קען מקבל זיין דעם טאג, ווייל דער טאג שרייט נפלאות איז שמיני שבשמינית, דער טאג שרייט נפלאות איז שמיני שבשמינית, מען דארף עס נאר, מען דארף זיך נאר מיטדרייען מיטן בריידעלע.

און ער האט געהאט א ישיבה אין אקסלען, און לא עלינו ולא עליכם, ס'איז געווען דריי וואכן נאך חנוכה, האט מען מגלה געווען ביי א בחור אין ישיבה ביי אים, אויפן וושט, דער אייבישטער זאל אפהיטן, מ'האט מגלה געווען זייער נישט גוטע זאכן אויף אלע אראבער, האט מען האט מען מגלה געווען אויפן וושט, און אלע דאקטוירים האבן געזאגט אז מען מוז עס אראפנעמען, מען מוז עס שנעל אראפנעמען, א סכנת נפשות, אבער קיין שום יעדער קיין דאקטאר האט האט עס מורא געהאט צו אראפ צו נעמען פארוואס? ווייל דאס איז געווען ממש אזוי אויפן ווייסט וואס איין ריר א חוט השערה מפרוד האט אים געשאכטן האט אים ארלעדיגט, און קיין שום דאקטאר האט נישט געוואלט נעמען אחריות. נישט געווען שום דאקטער וואס וואלט גענומען אחריות אז ס'איז געווען דארטן זשיזוס מיט אידא, מ'איז אריינגעפארן קיין פאריז דארט איז געווען די גרעסטע דאקטוירים, מ'איז אנגעקומען קיין פאריז איז דארטן האבן די דאקטוירים אויך געזאגט אוואדע מ'מוז עס שנעל אראפנעמען מ'מוז עס שנעל אראפ, אבער אונז נישט, איך נישט, און אלע די גרעסטע דאקטוירים, איך איך טשעפע נישט דא, דו ביסט א חוט השערה דארטן א ריר און, מ'האט נישט געוואלט אנרירן.

ער זאל נישט ארויסגיין, זאגט אז איז טריליע ווי א דאקטער האט גערעדט מי יעמוד בסוד קדושים, ער זאל נישט ארויסגיין דרײַ טעג, האט ער געזאגט ס'איז געווען נאך די דרײַ טעג מ'האט זיך געהאלטן אין איין מאכן פיקטשערס דארטן נאך ס'איז געווען מסוכן מ'האט געוויסט ער קען דערשטיקט ווערן פון דעם טאמער ס'וואקסט מ'האט געזאגט האט מען געהאלטן אין איין נעמען פיקטשערס דערנאך די דרײַ טעג וואס איז געווען פארמאכט און די פתילת פון ר' איציקל

יעדע איד דארף נאר, יעדע איד קען אויסשניידן אזוי פונקט ווי ס'איז געזאגט, אזוי פונקט, נישט מער, לא פחות ולא יותר, וואס ער דארף, רפואות מיט ישועות, זאת חנוכה נאר זיך געבן א שאקל מיט, א שאקל מיט, דאס איז אין אלע עניינים, אין אלע עניינים, צו ס'איז אויף בני צו חיי און מזוני, צו ס'איז אויף בני, א בני יששכר באקאנטע בני יששכר, בעלזער רבי'ס פלעגן עס איבערזאגן ביי די טישן, זאת חנוכה פלעגט מען איבערקייען דעם בני יששכר ביי די טישן, אז מרגל ע ב פמאי דרבנן רבותינו כ ס הקודמים אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקידת הכורעים והכורעות כעין ראש השנה איז הנה לדעתי זאגט אויף דעם דער בני ישראל שכר עיקר הסגילה ביום אחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה אז דאס איז א מורא'דיגע זמן פון פקידת הכורעות ער זאגט דארטן ווייל דער טאג איז פון נוצר חסד ביז ביז ונקה מזל העליון מזל התחתון א איך פארשטיי נישט די זאכן אבער מען זעט עפעס ברענט דארטן פייער קוקט אריין אין בני יששכר ס'ברענט דארט ממילא קענסטו אלץ דינג דא מסדר זיין זאגט ער מזל העליון מזל התחתון קענסט אלץ דינג מסדר זיין גיי נאר אריין אין די ענינים גיי נאר אריין אין די ענינים ווייל ווי האט די הייליגע ריזשינער געזאגט ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש האט געזען ווי די עולם שפילט זיך דריידעלע, ס'איז געווען זאת חנוכה, זאת חנוכה, האט ער געזאגט שפילט זיך שפילט זיך, ווייל וואס מען שפילט חנוכה גאנץ חנוכה קען מען נאך פארשפילן, אבער וואס מען שפילט זאת חנוכה קען מען נישט פארשפילן, וואס מען פארדינט א גאנץ חנוכה וועט זיך מען פארדינט באלד קענסטו עס שאדן נאר נאך, אבער באלד איז די צווייטע מאל צו ערבה. אבער וואס מען שפילט זאת חנוכה, וואס מען פארדינט זאת חנוכה, דאס קען מען נישט פארשפילן, וואס מען לייגט דא אריין אין דעם מעת לעת וואס הבא עלינו לטובה, דא וואס מען פארדינט אין דעם מעת לעת, דאס קען מען נישט פארשפילן, דארף מען נאר אזוי סאסיבעך י דא דא ארבטן און אריין ארבעטן אויפן גרעסטן פארנעם וואס איז נאר שייך. מיר האט ער געזאגט ער פלעגט איבערזאגן הרב אונגאר פון די ויגד יעקב, ער זאגט א ויגד יעקב פלעגט זאגן.

וועסט אבער וויסן אז דאס איז דאס. דא יעצט ארבעט אריין. יעצט דא ארבעט אריין. דא ארבעט אריין. דא ארבעט אריין אבער געהארבעט זאת עשו וחיו ווי די לשון פון דעם טשארטקאווער וואס זאגט הכל עומד מוכן. ער זאגט עס בכלל אויף חנוכה. הכל עומד, עומד מוכן, חנוכה נומער אכט. והעגלות מלאות כל טוב. והמכונה מוכנה להוביל, אבל נחוצה וואס מען דארף איז מעט התעוררות מלמטה כדי להפיח רוח החיה באופנים אריינלייגן לופט אין די ראד אז זאל ברענגען די ישועות צו אים, ווייל דאס איז הכל עומד מוכן, ס'שטייט דא גרייט די נפלאות, די נפלאות גרייען שטייען גרייט. אבל נחוצה זאגט ער, מעט התעוררות מלמטה כדי להפיח רוח החיה באופנים צו ברענגען די נפלאות צו אונז, ווייל די נפלאות זענען דא, ווי דער ישמח ישראל זאגט זאת חנוכה קענסטו עס סטאפן קענסטו עס, און לו חכמו ישכילו זאת זאלסטו עס אריינלייגן זאלסטו פון דעם נישט מסיח דעת זיין, לו חכמו ישכילו זאת גאנץ זאת זאלסטו פון דעם נישט מסיח דעת זיין, זאלסט וויסן אז בזאת אני בוטח דאס איז דיין גרעסטע מפתח, און ממילא העט זיין זאת עשו וחיו וועסטו אריינארבעטן דעם טאג אין דעם זאת. נישט מסיח דעת זיין. באבובער רבי'ס פלעגן אונז זאגן, מאת השם היתה זאת, אז דער זאת חנוכה איז א מתנה פונעם אייבערשטן, אז היא נפלאת בעינינו, אז זאלסט קענען זען נפלאות מיט די אויגן זאלסטו עס קענען זען. זאלסט עס קענען זען מיט די אויגן זאלסטו עס קענען זען, ווי זאגט מען, מען זאל נישט דארפן גלייבן אז ס'איז גוט. נאר ביי היא נפלאת בעינינו די זאת איז א מתנה פון רבונו של עולם היא נפלאת בעינינו זאלסט קענען זעהן נפלאות מיט די אויגן איז ער זאגט נפלאות מיט די אויגן און בעינינו אין אונזערע פשוטע אויגן ווי דער רוזשינער האט געזאגט וואס צדיקים פועל'ן אויס אין יום כיפור קען א איד פועל'ן היא נפלאת בעינינו דאס איז טייטש וואס מ'שפילט אין דעם זאת קען מען נישט פארשפילן ווייל דאס וועט בלייבן אין דיינע אויגן מ'שפילט גאנץ חנוכה קען מען נאך פארשפילן די געזאגט אזוי שנעל אבער ער שפילט זאת חנוכה היא נפלאת בעינינו עס וועט בלייבן לעבן די אויגן די גאנצע צייט בלייבן לעבן די אויגן די גאנצע צייט דאס איז אין אלע עניינים צו ווען מען האט געשמועסט וואס האט געזאגט אז עס איז דאס גרעסטע זמן פקידת עקרות די בני יששכר זאגט ער לדעתי עיקר הסגולה בזאת חנוכה הנקרא בפי כל זאת חנוכה ביום האחרון. דער חקל יצחק דערציילט אז זיין טאטע דער אמרי יוסף האט געווארט גאר לאנגע יארן אויף קינדער, און זיין מאמע, די מ ח, וואס טייטש זיין מאמע, געווען די רעבעצין פון אמרי יוסף, איז געלאפן צום הייליגן דברי חיים צאנזער רב, מזכיר געווען, ס'איז געווען זאת חנוכה, ניין חדשים נאכדעם איז געבוירן געווארן דער חקל יצחק. דאס איז א זמן פקידת עקרות. דאס איז בני, דאס איז נישט פרנסה. פרנסה וואס שטייט ר' פנחס'ל קאריצער ר' פנחס ער זאגט אזוי ער זאגט נישט נאר פרנסה ער זאגט אז אביסל מער פרנסה ער זאגט לך השם הגדולה איינס הגבורה צוויי תפארת דריי נצח פיר והוד פינף

אז בנים פרנסה פֿיר הונדערט זיבן און נײַנציק גימטריא פונקט ווי זאת חנוכה זאגט די עטרת ישועה בנים מיט פרנסה נאך אביסעלע אויל קאכן אינעם הייסן טאג אריין על כל פנים אבער צו וויסן אז מיר געפונען זיך יעצט די אנהייב מיט די כל נדרי מיט נעילה מיט אלסדינג אויפן גרעסטן פארנעם יא ווי ס'איז געזאגט אז מ'שפילט דריידעלע מ'האט דאך געשפילט דריידעלע איז די דריידעלע די אלע סיבובים די אלע דרייען וואס ער מאכט די עיקר די לעצטע דריי, אין דעם פאלט צום ג' די עיקר די לעצטע דריי, ער דרייט זיך דרייט זיך די עיקר די לעצטע דריי יעצט, יעצט די לעצטע דריי אויפן העכסטן און די אייבישטער האט געמאכט אז די עכט די לעצטע דריי איז אויפן גרעסטן פארנעם שמיני שבשמינית אדון הנפלאות אויפן גרעסטן פארנעם.

ביום השמיני. הגם שבכל שבעה היה הנס, מכל מקום עיקר השמיני שהיא למעלה מהשבעה. ער מיינט צו זאגן ווייל אונז ווייסן דאך שטענדיג זיבן איז טבע, די עיקר איז דא די אכטע, די אכטע דאס איז אויף דעם קוקט מען אויס, אויפן אכטער, דער זאת, עיקר היא השמיני שהיא למעלה מהשבעה. ודבשרם וכפי שאומרים וכפי שאומרים העולם על נס, דער נס איז איבער דער וועלט. וואס טייטש אנקומען צו דעם נומבער? אנקומען צו דעם נומבער אַכט, אויף דעם זאת קיווינו לו, אויף דעם אויף דעם ווארט מען, אנקומען אויף דעם נומבער אַכט. זאת חנוכה, דער נומבער אַכט, דא ווערט נתגלה נומבער אַכט, דאס איז זאת חנוכה ווי די אוסטראווצער זאגט אז זיבן טעג זאל ברענען א לעכט, האט מען שוין געטראפן. ביי שרה אמנו און ביי רבקה אמנו האט געברענט א לעכטל אין משך פון ערב שבת לערב שבת, זיבן טעג. אבער די אכטע איז שוין חנוכה, זאת חנוכה, דאס איז שוין חנוכה, דאס איז שוין נומבער אכט, זה בא זה ולימד על זה אויף אלע אכט טעג, אז דאס איז נומבער אכט, אבער דאס איז קלאר אז זאת חנוכה, דא איז תוקף הנס. תוקף הנס! אין די האלע עניינים, קבעום בהלל והודאה. דאס איז אין אלע עניינים צי ס'אין די לעכטלעך דער דער שפת אמת טענה'ט די היינטיגע לעכטלעך דאס איז דער עיקר ער האט א ראיה פונעם מארגענדיגע ליינען ער זאגט אז א גאנץ חנוכה ליינט מען די נשיאים און מארגן ליינט מען בהעלותך את הנרות זעסט אז די עיקר חנוכה לעכט איז אויף בהעלותך את הנרות ליינט מען מארגן אין זאת ועוד, זאגט ער אז יעדן טאג ליינסטו איין נשיא, מארגן גייט מען ליינען צום סוף זאת חנוכת המזבח, קערות כסף, שטיינמער, זרע, מיט אלע אלע זאכן, ווייל דאס איז כולל אלצדינג זאגט ער, דא איז כולל, דא איז כולל, דאס איז, דאס איז נישט סתם עפעס א נהילה, נישט קיין נהילה, דא איז די, דא איז די עיקר, די שמיני שבשמיני'ס, אויף דעם נאמבער אכט, וואס מען שפילט אין זאת חנוכה קען מען נישט פארשפילן, דאס איז א מציאות. אויף א מציאות צי ס'איז דא הלל, ברענגט דער ווילנא גאון אויפן תיקוני הזוהר זאגט ער אז די אכט טעג וואס מען ענדיגט הלל חנוכה איז קעגן אכט טעג וואס מען ענדיגט נישט וואס איז דאס, זעקס טעג פסח, און ראש השנה יום כיפור, וואס איז טייטש? די ערשטע טאג פסח ענדיגט מען הלל, שפעטער ענדיגט מען נישט, פארוואס ענדיגט מען נישט? ס'איז דא טעמים ווייל שביעי של ווייל שביעי של פסח קען מען נישט ענדיגן הלל, מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה, און ווייל שביעי של פסח ענדיגט מען נישט, ענדיגט מען שוין נישט חול המועד פסח אויך נישט, שלא תהא, און דערפאר ענדיגט מען שוין נישט זעקס טעג אויך נישט, און די טייטש איז. אז די זעקס טעג וואלט מען געדארפט ענדיגן, נאר מען ענדיגט נישט ס'איז דא א סיבה, מעשי ידי טובעים בים, חול המועד שוין אויך נישט, וואלט מען געדארפט ענדיגן, ראש השנה יום כיפור, זאגט דער ווילנא גאון, וואלט מען אויך געדארפט ענדיגן, הלל, מען וואלט געדארפט זאגן הלל, פארוואס זאגט מען נישט הלל ווייל ספרי חיים וספרי פתוחים? איז קעגן דעם איז די אכט טעג, איז די אכט טעג וואס מען ענדיגט הלל, קעגן דעם, קעגן דעם איז אכט טעג וואס מען ענדיגט הלל, זאגט ער קומט אויס, אז די ערשטע זעקס טעג קעגן פסח, זיבעטע ראש השנה, די זאת חנוכה הלל, דאס איז קעגן יום הכיפור, יום הכיפורים. זאת חנוכה איז דאך בכלל, זאת חנוכה, האט מען געשמועסט, פון בני ומזוני, חיי דאך ידיעה, נאך, זאת חנוכה, גמר החותם, מען זאגט אין אין קארלין וועט מען עסן און טרינקען, טרינקט עפעס א שארפע משקה, הייסט עס פאנטש, פאנטש, מען זאגט אויף פאנטש ראשי תיבות, פדעהו מרדת שחת.

מען רירט עס אן קלעבט עס אן, מען וויל זיך עפעס אנקלעבן, זאל בלייבן, זאל נישט זיין עפעס, זאל בלייבן פון דיר עפעס, זאל בלייבן פון אונז, אין אזא הייסע טאג פון אזא קאכעדיגע טאג זאל זאל ווערן דא אנגעקלעבט, אויב על כל פנים, אוודאי און אוודאי, ווי אזוי זאגט ער, דער רבי ר' ברוכ'ל שטייט דאך חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו, ווי דער רבי ר' ברוכ'ל.

וועט עס בלייבן, דער פאנטש זאל ווערן אנגעקלעבט אין דיר, דער נאמבער אַכט זאל ווערן אנגעקלעבט אין דיר, דאס איז דעם וויאזוי מען ארבעט אריין אין די טעג, אין דעם טאג, אין דעם אדון הנפלאות דא. בכלל און בפרט האט מען געוואוסט שטענדיג אז דער לעצטער טאג איז פון גרעסטן פארנעם, אבער דא איז עפעס אן אנדערע בחינה, ווי ער האט געזאגט, ער האט געזאגט רבי מיכל יודא לעפקאוויטש אמאל האט עס געווען עפעס מיט גרויסע ניסים, עפעס זאגט ער איך פארשטיי נישט, ס'איז דא איינמאל א יאר וואס אכט טעג מען זאל ענדיגן הלל, ס'איז א וואונדער אז ס'איז זמנים פון ניסים? אכט טעג מען זאל ענדיגן הלל? ס'איז א וואונדער אז ס'איז זמנים פון ניסים? ער האט געזאגט דער דער קדושת לוי זאגט קבעום בהלל והודאה זאגט ער אז ביי הלל קומט אראפ די ניסים ביי הלל מען גייט זאגן הלל השלם מען גייט זאגן הלל השלם אין זאת חנוכה און אדון הנפלאות געב זיך א קלעב אן דארטן קבעום בהלל והודאה קבעום בהלל והודאה זאגט דער רבי ר' העניך, ער זאגט המהדרין נר לכל אחד ואחד און שפעטער דארט מצות חנוכה נר איש וביתו המהדרין נר לכל אחד ואחד שפעטער פרעגט די גמרא מאי חנוכה דתנו רבנן דתנו רבנן די מצות חנוכה וואס איז געווען דנכנסו יוונים להיכל און שפעטער קבעום בהלל והודאה, זאגט ער די גמרא וויל יעצט מסביר זיין מאי חנוכה, וואס איז דא דא עפעס אינטערעסאנטע מהדרין'ס דא, ביי מצוות איז נישטא אזויפיל מהדרין'ס מיט מהדרין מן המהדרין, זאגט ער ווייסט פארוואס, ווייל די נס פון חנוכה איז נישט געווען קיין נס אויף רוח אויף גשמיות, ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם פון פון להשמיד להרוג ולאבד, דא איז געווען א נס אין רוחניות, און אין רוחניות, אין רוחניות איז יעדער איינער האט געהאט א אנדערע נס, ס'איז דא איינער וואס האט געזען מ'נעמט אים צו די עבודה איז געווען ממש פיקח נפש, דא איינער וואס האט זיך האט זיך מחזק געווען אין דעם רוחניות, פארשטייסט? איז קבעום איז קובע געווען בהלל והודאה אז יעדער איינער האט זיך זיין הלל אויכעט, ביי הלל זעט מען ווי יעדער איינער האט זיך זיין הלל, ווייל ס'איז דא ס'איז דא איינער וואס איז צו א הלל אוי, ער האט דא געראטעוועט און דערפאר איז דאס די איינציגסטע נס וואס איז דא אויף דעם אזויפיל מהדרין ווייל יעדער איינער האט זיך זיינע מדריגות דא. און גיי מיר אריין אין זאת חנוכה אונז זעמיר די העכסטע מדריגה פון אדון הנפלאות, אויפן גרעסטן פארנעם פון אדון הנפלאות, ס'ווענדט זיך נאר אין אונז ווי אזוי אונז זעמיר יעצט אריינכאפן, ווי אזוי אונז מיר יעצט אריינרייסן. טאקע די קבעום בהלל והודאה מ'האט געשמועסט, מ'האט געשמועסט שוין יענע וואך פון מאיר עיני חכמים, ער זאגט א מאמר נורא, ער זאגט אז.

כרע במודים, אז דער בורא עולם בייגט זיך אראפ ביי מודים ווען אידן דאנקען אים וויל ער הערן וואס זיי ווילן, נאר אביסעלע אביסעלע קאכן אין היינטיגן טאג אריין א הלל, צו קבעום בהלל, און אז דאס איז דער זאת, דאס איז דער עיקר הנס בשמיני, דארף זיין אז די למעלה די הלל באיכות ובכמות, אז עס איז נישטא ווי זיך צו יאגן ביי אזא הלל. ווי האט ער געזאגט? רבי ישכר דוב בעלזער? רבי ישכר דוב בעלזער האט געזאגט אז פארוואס איז נישטא ביי מעין שלש, מעין שלש מאכט נישט חנוכה, פארוואס? זאגט ער נישטא קיין הודאה בקיצור, נישטא קיין הודאה בקיצור, מיינט צו זאגן ביי זאת חנוכה אראפנעמען די זייגער, ס'איז נישטא קיין הודאה בקיצור, יאגט זיך, גיי א קאך אין היינטיגן טאג אריין. די האבן נישט געזאגט סאטמאר רב איז געווען וואו ער איז געווען, ז' אדר איז ער געווען אין קאלוב, דארפסט אריינקומען דארט אין קאלוב, אין צום ציון, יארצייט ר' אייזיקל קאלוב, ער איז אנגעקומען פארטאגס אבער צום ציון איז ער געגאנגען נאכן שקיעה, איז דאס א אויבער חכם צוגעגאנגען צו אים האט ער אים געפרעגט דער רבי האט א קפידה צו פארשפעטיגן, ווייל ער האט דאך געוויסט דער רבי איז שוין געקומען פארטאגס, דער רבי האט א קפידה צו פארשפעטיגן? זאגט ער וואס רעדסטו, א יריד איידער מען פארמאכט אים טרעפט מען די גרעסטע מציאות, חנוכה, זייער פארמאכט, ס'האלט דאך דא זאת חנוכה, די גרעסטע נפלאות, חנוכה אין דעם באַכט, אבער יעצט איז שמיני שבשמינית, זיך געבן א מאך אויף, טאקע זיך געבן, זיך געבן א ערנסטע מאך אויף, ווייל ס'איז דא א ווארט, פתח לנו שער בעת נעילת שער, אלע פרעגן וואס הייסט פתח לנו שער, פתח לנו שער בעת נעילת שער, מאך מיר אויף א טויער בעת נעילת שער. האלט נעילת שער, מאך מיר אויף א טויער ווען מען פארמאכט די טויער, וואס הייסט פארמאכט, מאכט מען אויף די טויער, פארמאכט מען נישט די טויער, האלט נעילת שער, זאגט ער ניין, מען בעט פתח לנו שער, מאך מיר אויף די הארץ ווען אויבן איז נעילת שער, ווען ס'האלט אזא זאת חנוכה בעט מען זיך פארן רבונו של עולם, האלט מען יעצט אנהייב נאכט, אנהייב, אנהייב פונעם גרויסן גרויסן לאנגע כל נדרי מיט נעילה, פתח לנו שער, מאך מיר אויף די הארץ בעת נעילת שער. אז מ'זאל וויסן זאת עשו וחיו עס אריינרייסן אריינרייסן און אריינקאכן אין דעם הייסן טאג אריין. זאגט די ישמח ישראל, זאגט בזאת ידעתי כי חפצת בי. אז זאת חנוכה, די מתנה וואס דער רבונו של עולם האט געגעבן פאר אידן זאת חנוכה, דאס אין דעם ידעתי כי חפצת בי, אז די אהבה פון רבונו של עולם צו כלל ישראל, מיט דעם די בזאת ידעתי, ווי ער ברענגט דארט אין חסד לאברהם, דער ראדאמסקער ברענגט אז זאת חנוכת המזבח גייט מען מארגן ליינען ביום המשח אותו, מ'זאגט ס'איז א משיח'דיגע טאג, א משיח'דיגע טאג. אוי א משיח'דיגע טאג אויפן גרעסטן פארנעם רבותי לאמערס גיבן א גוטן קאך אריין אין הייסן טאג אריין אבער סזאל טאקע בלייבן אז סזאל בלייבן אין אונז ביי אלצדינג כלים ריקים אל תמעיטי אז מגייט צינדן אזא חנוכה לעכט ווי גמרא זאגט אין מגילה כ"ד רב יוסי די גמרא דארטן דן כלפי ברכת יוצר המאורות פאר א סגי נהור. די גמרא דערציילט, רבי יוסי האט דערציילט פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה, כ'בין געגאנגען אין א טונקעלע נאכט, וראיתי את סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו, כ'האב געזען א בלינדער גייט אויף די וועג און ער האלט ביי זיך א פאקל, אמרתי לו בני אבוקה זו למה לך, וואס דארפסטו האבן דעם פאקל, דו זעסט דאך נישט. ער איז דאך א בלינדער געווען. אמר לי האט מיר דער בלינדער געענטפערט כל זמן שאבוקה בידי, ווען די אבוקה האב איך אין די הענט, איז בני אדם רואים אותי, זעען מיך אנדערע מענטשן, און ממילא הם מצילין אותי, מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים, ראטעוועט מען פון בורות, פון קוצים, פון שטעכערס.

וויפיל דארפן נערישע בייזע לעכטיג ווערן אידישע הייזער, כל זמן שאבוקה בידי, אלץ האלט די אבוקה אין די הענט, רבוש"ע גיב דיר א דעה, א דעה פון דעם גרעסטן צדיק הדור האט געזאגט דער ריזשינער, כל זמן שאבוקה זו בידי, מצילין אותי, רייס אריין, קאך אריין דא, נעם דעם אבוקה און גיב עס א שאקל. גיב עס א גוטן שאקל, ווען דו גייסט טאקע צינדן חנוכה לעכט, ווי ער זאגט דער ייטב לב, האבן מיר געשמועסט אז שורש מצוות הדלקת נר חנוכה איז כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה, יעצט איז מורא'דיג, וזה עיקר תשמישן להיוושע בהם גם היום, היינט געהאלפן וועט שוין ווערן, דאס איז א גאנץ חנוכה ניסים ונפלאות, אבער היינט איז דאך אדון הנפלאות, אז די שמיני שבשמינית. יעצט איך האב מען גרייט זיך אביסל פאר חנוכה א ויהי נועם ויהי נועם איז נישט נאר א ניגון איך ווייל איך געזען אמאל די פלא יועץ אין ויהי נועם מיט אביסל פארשטיין ער זאגט אזוי ער זאגט אז ער זאגט דארט וואס דער ויהי נועם איז ויהי נועם פאר א מצוה דער ויהי נועם איז צו דעם לשון וגם בפסוק זה ויהי נועם יש רזין עילאין בכל אות ואות וכל תיבה ותיבה והיה ראוי לנו שנאמר ויהי נועם על ויהי נועם פלא יועץ וואלט געדארפט זאגן א ויהי נועם אויפן ויהי נועם. איך שטעל זיך אוועק דא, איך האלט זיך דא אויפן גרעסטן פארנעם. כ'פארשטיי גוט ווי דער חידושי הרי"ם זאגט אז מען מאכט שעשה ניסים. א שעשה ניסים מאכט מען לעבן די לעכט ווייל דעמאלטס ווערן נתעורר, די ניסים ווערן דעמאלטס נתעורר. ווי מען דערציילט יענע וואך איז געווען ביים רימניצער דערציילט א איד רבי ישראל פריד ער איז געווען דארט משב"ק אויך דאס איז נישט איך זאג עס נישט אלס סיפורי צדיקים ווייל ווי האבן אונז א נגיעה צו די זאכן אבער ווי אזוי איז חנוכה דאך יעדער דערציילט א איד רבי ישראל פריד האט מיט זיך א פיקטשער פון דעם, אויך א בילד פון דעם, דער רימניצער איז געווען לאס אנדזשעלעס, און געווען עפעס א שטיקל עולם, און איין יונגערמאן איז אריינגעקומען ער איז געווען צוקלאפט, צובראכן, דער עולם האט געוואוסט פארוואס, דער רימניצער האט נישט געוואוסט, אבער דער עולם האט געוואוסט, ס'איז אים געבוירן א קינד פאר די צייט, און ער איז געווען אין אינקובאטאר. און דארטן געווען אין אינקובאטאר איז דאך דא פראדזשעקטארן אויף די אויגן, לייגט מען אוועק כיסויים אויף די אויגן, פארדעקט די אויגן אז זיי זאלן נישט בלינד ווערן, און ביי אים די בעיבי איז אראפגעפאלן די כיסויים פון די אויגן און ער האט פארלוירן די ראי' לא עלינו, ער איז געקומען דארטן איז געווען צושאסן, און דער רימניצער האט געפרעגט וואס איז דאס דא, האט מען אים דערציילט, ער איז געווארן צובראכן צושטאכן, האט ער געזאגט לייג אים אוועק, לייג אים אוועק.

ער זעהט נאך נישט אויף די לינקע אבער ער וועט נאך זעהן. דער רבי ישראל האט געזאגט ער מיט די גאנצע קבוצה וואס זענען געווען דארטן האבן געקריגן א הזמנה צוואנציג יאר שפעטער אויף זיין חתונה ער זעהט אויף ביידע אויגן. דאס איז געווען דער רימניצער האט עס געמאכט עה, עס איז נישט און אזוי איז חנוכה יעדער איינער איך מיין צו זאגן ברוך השם אונז זעמער אלע יא אבער איך מיין דער נר חנוכה נאר אויב קען אראפנעמען די אלע קאטאראקטס פון די אויגן וואס די איבעריגס די אלע איבעריגס קען עס אראפנעמען פון די אויגן. נו די אלע איבעריגס, די אלע זיך גיבן א שאקל מיט ווי אזוי איז די ארטיגע רפת טו בי. אחי ורעי אהובי וידידי, מ'זיצט אין אזא קאכעדיגן טאג, יום שכולו אש, שטייט פון הייליגן ריזשינער אזוי ס'איז דא א פסוק אין קהלת ב', וראיתי אני, שיתרון החכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. זאגט דער הייליגער ריזשינער וואס איז טייטש איינער גייט אין א טונקעלע וואלד און פארבלאנדזשעט און ער קען נישט קיין וועג ארויס ער ווייסט נישט וואס צו טון ווייסט וואס צו טון פלוצלינג זעהט ער עפעס א אור א פייער א לעכטיגקייט א לעכטיגקייט זאגט ער וואס די א פייער וואס טוט א קלוגער איד. ער נעמט גלייך א פאקל גיט א צינד אן, ער גיט א צינד אן, זאל בלייבן מ'זאל קענען וועג ארויס, זאל קענען וועג ארויס, אבער איינער וואס האט נישט קיין שכל שטייט און קוקט און האט הנאה, אה ס'איז ברוך השם לעכטיג, אה ס'לעכטיג, און גייט אריבער דריי פיר מינוט ווערט צוריק טונקל. זאגט דער הייליגער ריזשינער וראיתי אני שיתרון החכמה מן הסכלות מ'האט דיר געגעבן אזא אור חנוכה כיתרון האור מן החושך לייג אונטער א פאקל זאל בלייבן א לעכטיגקייט פאר גאנץ יאהר זאל ער בלייבן נישט אריבערגעגאנגען באלד זאל אריבערגעגאנגען די חנוכה די פאמפ זאל זיך אנקלעבן די פאמפ שלעפט אן. אויף דעם שטייט הלכה דאך אויך אז עושה מדורה בפני עצמו, מען נעמט די פתילות מען מאכט דא א מדורה מען האט עפעס געמיינט די מדורה, א מדורה יעצט נאכדעם די מדורה זאל בלייבן צו פלאקערן, מען פלעגט דאס שרייען דער לשמחה, דו זאגסט אז ס'איז דא, די גמרא זאגט דארטן אין אין עומדין, דארטן ביי די תפילות פון תנאים אמוראים איינער פון תנאים געבעטן שתעמידני בקרן אורה ואל תעמידני בקרן חשכה, די שתעמידני, מען בעט דעם אייבערשטן לאז מיר דא אזא מעמד לא יבוטל, איך וויל דא בלייבן אין דעם קרן אורה, איך וויל דא בלייבן, וראיתי אני יתרון האור מן החושך כיתרון החכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך נעם נעם עפעס זאל בלייבן, דאס ווענדט זיך נאר אין אונז רבותי. בידוע המאמר בשם משמואל, דא פארן שמש מלאכת וואס האבן גערעדט וועגן דעם, פארוואס איז נישט פארוואס איז נישט געווען קיין איסור מלאכה חנוכה, חנוכה פורים, פארוואס איז נישט דא קיין איסור מלאכה חנוכה, חנוכה פורים, פארוואס? ווייל מען האט נישט געוואלט מען זאל דארפן מאכן הבדלה, מאכט מען נישט קיין הבדלה פאר די חנוכה, היות אז חנוכה איז געווען א יום טוב אין די וואכן אידן זאלן זיך דערהאלטן אין גלות, האט מען נישט געוואלט פון דעם קיין הבדלה, פאר דעם מאכט מען נישט קיין הבדלה, דאס זאל בלייבן, דער אור זאל בלייבן. שתעמידנו בקרן אורה, זאל בלייבן א דבר המעמיד, זאל בלייבן, זאל בלייבן מיט דיר די אורות פון חנוכה, און דאס איז חנוך לנער על פי דרכו, אז דו וועסט יעצט אריינארבעטן אין דעם הייסן טאג אין די הייסע טעג, און ממילא גם כי יזקין ווען עס וועט אריבערגיין לא יסור ממנה, עס וועט בלייבן מיט דיר די לעכטיגקייט, עס וועט בלייבן, ווי האט ער געזאגט דעם מאמר אין בבא קמא, הרואה טי"ת בחלומו סימן יפה לו. איז דער אכט טעג קאכט ער, איך וויל יעצט זען דעם ניינטן טאג, דעמאלטס איז א סימן יפה לו. אבער בחלומו, אפילו אין די חלום איז נאר דעם דעם, איז סימן יפה לו, הייב אן צו קאכן אין דעם הייסן טאג אריין. אוודאי, דער קאכן אין הייסן טאג אריין, ס'איז דא אזא זאך, די עצם זאך, דאס פלאקערן אין הייסן טאג וועט וועט שוין ווערן דער פלאקער. אבער ס'איז דא אויך די נקודה ווי דער בית ישראל פלעגט דערציילן,

האט געחלש'ט נאכן פלעשל, איז ער געגאנגען אנגעמאכט גמח'ן, פארקויפט טיש און בענקלעך אין שטוב, פארקויפט מעבל, ער דארף דעם פלעשל, ער איז דאך משוגע נאך דעם פלעשל, לא עלינו. משוגע נאכן פלעשל, און ער איז געגאנגען און פארקויפט אלץ, געמאכט גמח'ן, און ער האט אנגע, און ער האט געקויפט דעם פלעשל. און דער האט געקויפט דעם פלעשל, א צוויי טויזנט דאלער אזויפיל און אה ער זעצט זיך אוועק און טרינקט דעם פלעשל, אה ער איז זיך מחיה, אזא האר, אה ער איז זיך מחיה, זיך מחיה. וואס קומט נאכן טרינקען? יעצט קומט חיל בלע ויקיאנו, יעצט דארף ער ברעכן, ער דארף אנהייבן צו ברעכן.

האט דער בית ישראל געשריגן, גיב א קוק וויפיל דו האסט אריינגעארבעט אין א חנוכה אין א זאת חנוכה, גיב אכטונג ברעך עס נישט אויס. יענער האט עס נישט געוואלט אויסברעכן ווייל ער האט דאך געוואוסט, ווייל ער האט דאך געוואוסט וויפיל ער האט משקיע געווען אין דעם, גיב א קוק וויפיל מען איז משקיע, ברעך עס נישט אויס. כיתרון החכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך, פלאקער דא אריין אזוי וועט עס נישט אויסגעבראכן ווערן. פארשטייט זיך. דער אריינפלאקערן דא אין דעם הייסן טאג אריין, דאס מאכט אז דו וועסט עס נישט אויסברעכן, דו העסט עס אויספועל'ן דאס איז קלאר, אבער עס איז דא א נקודה ווי מען שמועסט שטענדיג אז עפעס עפעס מיטנעמען עפעס מיטנעמען פון די גרויסע אור פון חנוכה, דא איז דא לעקטער, קומט פון לעקטער קאמפאני קומט עס. ווי אזוי קומט דא ווי אזוי דא די לעקטער פון לעקטער קאמפאני ווייל מען ציט ווייער חוטים מען ציט חוטים דו וועסט ציען אביסעלע פונעם חנוכה מען מאכט נישט קיין הבדלה דערפאר איז נישט געווען קיין איסור מלאכה ווייל מען זאל נישט מאכן קיין הבדלה ווייל זיך ציען חוטים יא וועסט עפעס מקבל זיין אזוי עפ נעם עפעס מיט חוטים אזוי ס'קומט פרעכטיגע טעג א שובבים שבט אפילו צי אפ אביסל חוטים ביז דעמאלטס ביז דעמאלטס נעם זיך עפעס א קלייניקייט נעם זיך עפעס א קלייניגקייט, ווי האט ער געזאגט אז די דריידעלע, די דריידעלע דרייט זיך אויף א שפיץ, אויף א קליינע שפיץ דרייט זיך, א שפיץ וועסטו דרייען אלע פיר זייטן, נעם עפעס א שפיץ מיט זיך, נעם דעם שפיץ, שתא מדליקין בקרן אורו, דעם שפיץ ארום, נעם מיט עפעס א לעכטיגקייט זאל דיר לעכטיג מאכן א גאנץ יאהר, נעם עפעס מיט זיך, לאז עס נישט אריבער גיין, נאך ביים קאכן הייסן טאג אריין, אבער נעם עפעס, עפעס נעם מיט, ווי געזאגט, כ'האב געזאגט אז א האלבע שעה נעם מיט, נעם מיט א האלבע שעה, אבער אנדערע שיעורים איז דא צוויי שעה, ס'איז דא, ס'איז דא פארשידענע שיעור, פארשידענע שיעורים, ס'איז דא עפעס א שיעור פון א האלבע שעה נאך חנוכה, נאך די אלע מערכות, רבותי, חזל הקדושים וועל עס מיטנעמען, מיט די לעכטיגקייט נעם מיט א האלבע שעה לעכטיג אמן סלה.

זאל באלייכטן שתא מדליקין בקרן אורו, ווי ר' משה לייב זצ ל זאגט יא א ער זאגט דאך א גאנצע חשבון יעקב אבינו איז אריבער צוריק געגאנגען אויף די פחים קטנים דאס איז געווען די פח בחותמו של כהן גדול און די פחים קליין זאגט ער אלסדינג אבער עס איז געווען א פח קטן איז דאס געווען א פח קטן זאגט ער פון דעם איז געווארן די חנוכה ווי האט ער געזאגט י"ג פרצות אין בית המקדש געווען געשאסן און געבראכן פון אלע זייטן ס'איז געווען, געשאסן די גאנצע בית המקדש, איין פח קטן האט געמאכט דער יום טוב, איין פח קטן, וויפיל דער מענטש פילט זיך צושאסן צובראכן צושטאכן צופליקט צוקנאקט צופליקט, אבער נעם א פח קטן, דער מונח בחותמו של כהן גדול, דאס וועט זיין בקרן אורו, דאס וועט דיר באלעכטיגן ווייטער, אוי וועט עס באלעכטיגן. מיר האבן שוין געשמועסט יענע וואך א מאמר נורא וואס מעג זיך עס איינ'חזר'ן אזא ווארט אז אין די מנורת המקדש איז געווען די וואס חזל רופן עס אן די נר מערבי וואס דארטן איז געווען די ניסים נר מערבי איז געווען ניסים דאס איז עדות שהשכינה שורה בישראל איז דא דעות אין די גמרא ווער איז געווען די נר מערבי אבער ווען אונז נעמען מיר אן אז ווער איז די נר מערבי מען קומט אריין אין היכל, די אריינגאנג איז געווען פון מזרח, די ערשטע לעכטל איז נאכנישט די נר מערבי, די צווייטע לעכטל איז נר מערבי, פארוואס ווייל ער איז שוין ער איז שוין אויפן זייט פון מערב, די צווייטע לעכטל איז שוין נר המערבי, וואס איז נאך דא נאך פינף לעכטלעך צו מערב, וואס טייטש ער איז מערב צום קדשי קדשים, די צווייטע לעכטל איז שוין צו מערב צום קדשי קדשים, צו מערב צום קדשי קדשים, ס'איז נאך פינף לעכטלעך. מילא ווען דו רופסט דאס די לעצטע לעכטל, אבער וואס איז וואס איז די צווייטע לעכטל? די צווייטע לעכטל איז נר מערבי, ס'איז פונקט ווי איינער ווען ער קומט אריין דארט און דארף אים אריינברענגען מזרח נעמט ער אים דארטן און לייגט אים אוועק אין דעם צווייטן בענקל, די צווייטן שורה, ווייל שוין נר מערבי איז שוין דארטן, מ'איז דארטן שוין מזרח. וואס איז דאס דארטן איז מזרח דארטן? די צווייטע באנק איז מזרח? דאס איז נר מערבי די צווייטע לעכטל? ס'איז יא, ווען א מענטש מיינט נר המערבי, אויף וועמען שרייבט מען נר המערבי? אוי, אויפן גרעסטן רעבן, גרעסטער צדיק הדור, ער איז נר המערבי, האסט א לעבעדיגן טעות! נר המערבי איז איין זאך, האסט געגעבן איין טריט לצד הקדושה, ביסט שוין נר המערבי, די ערשטע טריט גארנישט, דאס איז נר המזרחי. איין טריט אין קודשי קדשים, איין טריט, א שפיצעלע אין דריידעלע, עפעס נעמסטו פון דעם זאת חנוכה ביסט שוין א נר המערבי ביסט דו שוין, נעמסט מיט אז הזמן ה, כל זמן שאבוקה בידי, האסט שוין דעם נר המערבי מיט דיר, ביסט שוין ראוי צו אלע ניסים, ביסט שוין א עדות שהשכינה שורה בישראל, איין קלייניקייט. איין קלייניקייט מען נעמט מיט אין זיך. מיין זיידע זכרון לברכה ר' משה מרדכי לעלעווער פלעגט פלעגט איבערזאגן מיט א מיט א מיט א קאך דעם א ווארט פון רבי דוד'ל טאלנער פלעגט זאגן מ'גייט דאך מארגן ליינען ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור האט ער געזאגט ביום השמיני נשיא דערהויבן לבני מנשה די אראפגעפאלענע קינדער די וואס זענען שוין נעבעך אזוי זענען שוין טיף און טיף אין שאול, מנשה מלשון כי נשני אלוקים, אבער גם לי אל, אבער ער שרייט ווי טיף אין דר'ערד ער איז, אבער ער שרייט גם לי קל מיר איז אויך דער באשעפער א גאט, דער באשעפער איז מיין גאט ער ווארט אויף מיר, איז ער א בן פדה צור וואס פדה צור כביכול פון גלות, וועגן דעם וואס ער שרייט גם לי קל, דער וואס ער וועגן דעם טאקע וואס ער לאזט זיך נישט נאך, וועגן דעם.

ווי געזאגט אז מיר מען זאגט אין די טעג הלל רעדן ארום וועגן דעם אלע שרייען דאך ביי הלל הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור ההרים די ערשטע זאך די ערשטע זאך וואס איז די כפל דא מה לך הים כי תנוס הירדן תסוב לאחור געווען אמאל אזא פסוק דער פסוק פרעגט קשיות מה לך הים כי תנוס א לאנגע הלל

תרקדו כאילים איז ממש קליינע גבעות, קליינע גבעות כבני צאן. די תשובה איז אז מלפני אדון חולי ארץ, וואס גרעסער מען איז זעט מען מער גדלות הבורא גיבט מען א גרעסערע שפרינג. אבער לענינינו בוי האומה וואס אונז שמועסן מיר יעצט. ער פרעגט דא הים ראה וינוס, א ים איז א גרויסער ים, יא? וואס גרעסער מען איז אין גשמי וואס דער איז מען נאך מער דערווייטערט פון דעם בורא עולם. און זעסט א פלא, הים ראה ער גיט א זע די שכינה הקדושה וינוס א פליק און הירדן דער קליינער וואס ער איז נישט אזוי ווייט פון אייבערשטן ווייל וואס גרעסער מ'איז אין גשמיות איז מען דאך מער ווייטער פון בורא עולם איז פארוואס הירדן נאר תסוב לאחור ההרים וואס איז אזוי הויעך איז ער דאך גרויס אין גשמי איז ער דאך ווייטער פון רבונו של עולם ער איז תרקדו כאילים און גבעות דאס די קליינע מער נענטער זאגט ער ווייסט וואס די תשובה איז מלפני אדון חולי ארץ

הירדן תסוב לאחור, די זעלבע זאך ההרים תרקדו כאילים, זאגט ער ווייסט וואס די ריזען מלפני אדון חולי ארץ, זאגט ער ההופכי הצור אגם מים, צור איז א שטיין, אבער חלמיש זאגט רשי דאס איז תוקפו של צור, די תוקפו של צור ער ווערט למעינו מים, ער ווערט א גאנצע מעין, ווייל ווען א איד ווערט נתקרב צום רבונו של עולם, אביסעלע רבותי מען נעמט דאך מען וויל דאך אביסעלע מיטנעמען.

און דער דרייווער האט געזאגט, ניין, איך נעם די שטרות, איך האב נישט קיין שטרות, איך האב געוואלט רעשטע, איך האב נישט קיין רעשטע. ער איז אריינגעגאנגען, געוואלט אויסבייטן, ער איז אריינגעגאנגען, ווי ער איז אראפגעגאנגען מיטן טעקסי, איז געווען דארטן אזא בודקעלע פון מפעל הפיס, לאטא, איז ער געגאנגען, האט אים געפרעגט אפשר האסט צו בייטן, זאגט ער, איך האב נישט קיין טשעינדזש, איך בייט נישט, און דו ביסט קויפן א צעטעלע, ביסט קויפן א לאטא, וועסטו קריגן רעשטע.

איר פארשטייט רבותי, לאמיר זיך געבן א שאקל אביסעלע מיטנעמען פון דער מלחמת תר א, ביטע, ווי האט איר געזאגט, דער פני מנחם האט געזאגט, אז מען זאגט מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, יא? דאך ידוע א ווארט פון רבי ר' בונם אז יגיעו מיינט א נגיעה, א נגיעה, האט דער פני מנחם געזאגט, א נגיעה, א נגיעה, איך זעה וואס הייסט א נגיעה, מען זאגט אויף איינעם, מען קען זיך נישט פארלאזן אויף אים, ער האט נגיעות, ער האט נגיעות, א נוגע פסול לעדות, ער האט נגיעות, ער האט א אינטערעס. דאס טייטש א נגיעה מתי יגיעו ווען איך האב אן אינטערעס אין דעם למעשי אבותי מוז נישט א נגיעה יגיעו ווען ווען ווען ווען איך האב אן אינטערעס אז ס'איז חנוכה און האב איך געגעבן א א אן אינטערעס זיך געבן א א צו נתקרב ווערן צום בורא עולם א אינטערעס צו צו מיטנעמען פון די טעג אין אזעלכע טעג וואס דער רבונו של עולם איז מיט יעדן איינעם, ווי מען האט געזאגט פאר אפאר חדשים צוריק, א אינגערמאן פון חיפה האט געזאגט, א מסיח לפי תומו, ער זאגט דארטן, דארטן איז געווען אין חיפה עפעס איינער א שנארער, א צעריסענער צעשליסענער וואס איז געקומען מאכן געלט, און דער אינגערמאן האט מיר געזאגט ער האט שטענדיג געגעבן געלט.

אבער די מנהל באנק האט נישט וואס צו טון ער שטייט און פארברענגט מיט איהם. איך האב פארשטאנען אז אויב די מנהל באנק וואס פירט דארט מיליאנען איז פארנומען מיט איהם איז ער א ברכה, די טייטש ער האט מיט איהם, ער האט פון איהם מער וואס ער האט פון די מיליאנען, האט ער אסאך געלט, אבער איך האב אויפגעהערט צו גיבן געלט, איך האב אויפגעהערט צו גיבן געלט. דער איד איז אוועק, נישט פון לאנג זאגט ער אז ער איז געוואר געווארן, מען איז געוואר געווארן, אלע געוואר געווארן אז ער האט איבערגעלאזט אין שטוב שטיקער גאלד. שטיקער גאלד, ער האט געהאט אסאך געלט, בקיצור א רמאי, האט ער מיר געזאגט אזוי, אז פארוואס האט דער, פארוואס האט ער אויפגעהערט צו געבן געלט, ווי דער האט געזען דער מנהל באנק שטייט און פארברענגט מיט אים אינדרויסן, מיט א צעריסענע צעשליסענע פארברענגט ער איז קלאר ער האט פון אים רווחים, מער פון די אלע מיליאנערן וואס ער מאכט דארט, ווייל אז נישט פארברענגט ער נישט מיט אים יעדן טאג זיכער פארברענגט מיט אים, זאגט ער דער רבונו של עולם קומט אראפ צו מיר למטה מעשרה, איז דער טייטש האט ער פון מיר עפעס. תשפ ב קומט ער אראפ צו אונזער דור. ער קומט אראפ צו אונזער דור תשפ ב למטה מעשרה האט ער זיכער פון אונז מער פון אלע מלאכים אויבן. מער פון אלעסדינג ער קומט אראפ צו אונז זאגט די בני יששכר ברענגט א מורא'דיגע טייטש. זאגט ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם. זאגט די בני יששכר וואס טייטש עמדת להם? על פי מקובלים און ברענגט ער פון ארי הקדוש. און ברענגט פון ארי הקדוש. ס'כדאי עס אריינצוקוקן אינעווענדיג די לשון. ער זאגט אז הארי הקדוש האט געזאגט היות שגברה הסטרא אחרא אז ס'איז א שווערע טומאה א שווערע רוח א שווערע יצר הרע דא היינט דאס האט הארי הקדוש געזאגט בזמנו פאר פינף הונדערט יאר צוריק איז ווייל ס'איז געווען א ווייל ס'איז אזא גברה רוח הסטרא אחרא פאר דערפאר איז די מעט מעשים טובים שאנו עושים יותר מהרבה שעשו התנאים בזמנם איר הערט א לשון? איז די ביסעלע וואס אונז מאכן מיר די ביסעלע שבירת היצר, די ביסעלע, די ביסעלע איז מער מהרבה שעשו התנאים בזמנם, טייטשט בני יששכר ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם, די אייבערשטער שטייט ברחמיך הרבים צום ימין פון א אידן ער מצדיק א אידן, ווייסט פארוואס ווייל בעת צרתם זענען שווערע זמנים, ווייל ס'איז אזעלכע שווערע זמנים און די איד האלט זיך איז די ביסעלע וואס ער האלט זיך, און ס'איז שוין דער נר המערבי, די ביסעלע דער רבונו של עולם קומט אראפ צו דעם צוריסענעם צושליסענעם למטה מעשרה, און ער זעט אביסעלע, אביסעלע עמדת להם ער שטייט לימינו, ווייל ער ווייסט אז ס'איז בעת צרתם, ווייל אקעי ווייל ער ווייסט בעת צרתם, דער תפקיד נאר פאר אונז, אז מ'גיט זיך, אז מען גיט זיך א שאקל אז מען בלייבט נישט אויפן פלאץ, ער בלייבט דאס איז געווען א מלחמת תרעב פון די ס'איז דא א ספר תפארת עזיאל א תלמיד תפארת עזיאל א תלמיד פון מגיד פון גרויסן מגיד פון מעזריטש טייטשט ער דארטן אויף מען גייט זאגן יעצט אויפן זאגט ער חנוכה הפכת מספדי למחול לי זאגט מען יעדן טאג הפכת זאגט ער מספדי די עבירות

הפכת מספדי דער רבונו של עולם נעמט אוועק אלע עבירות, ווייל למחול לי, גיב א קוק רבונו של עולם ווי מ'איז געלאפן, ווי מ'לויפט אריין, וויל זיך גרייטן פאר חנוכה לעכט, למחול לי אפילו איך האב זיך דערווייטערט אוועק אבער איך לויף אריין צוריק, נו דערפאר הפכת מספדי, הפכת מספדי למחול לי. יא רבותי, זמנים פון ניסים, רבונו של עולם רחמנות זאל מען זאל קענען אריינכאפן, איז דערציילט אז רבי בנציון אוסטראווער האט צען יאר נישט געהאט קיין קינדער, איז אריינגעגאנגען ראש השנה צום חידושי הרים, צען יאר נישט געהאט קיין קינדער רבי בנציון אוסטראווער איז אריינגעגאנגען ראש השנה צום חידושי הרים פרעגט דער חידושי הרים וואס ווילסטו פון מיר? ס'איז יעצט היינט א זמן פקידה האט אים חידושי הרים געזאגט אז א דווקא ווייל ס'איז א זמן פקידה קענסטו אליין פועל'ן וואס ווילסטו פון מיר? ער האט געהערט די ווערטער מפורש יוצא מפי כהן גדול ער איז אריינגעלאפן אין בית מדרש ער האט זיך אויסגעצויגן אויף א באנק און געמאכט קולות וברקים רבונו של עולם מ'דארף א קינד קולות ניין חדשים נאכדעם האט ער געהאט א קינד רבותי אונז זעמער יעצט אין די זמן פקידה זאת חנוכה ער האט אונז געזאגט אויף ראש השנה אויף ראש השנה, היינט איז זאת חנוכה א זמן פקידה, מ'וועט אריין קאכן אין הייסן טאג אריין, אוי וואסערע ישועות ונפלאות אונז וועמיר קריגן, אוי וואסערע ישועות ונפלאות, קאכן אינעם הייסן טאג אריין, קאכן אין א הלל אין די טעג, אין א הלל, ווי מיר האבן געשמועסט אז דער בן יהוידע זאגט דארטן, הנביאים שביניהם תיקנו להם לישראל, על כל צרה וצרה שלא תבוא, הלל זה מי אמרו, די גמרא אין פסחים קיז. נביאים שביניהן תיקנום לישראל על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, כל פרק ופרק, וכשנגאלים אומרים אותו על גאולתן זאגט ער אז רש"י זאגט שלא תבוא איז לישנא מעליא נקט, לישנא מעליא, זאגט ער ניין על כל צרה וצרה שלא תבוא, מיט דעם פועל'ט מען אויס שלא תבוא, אז ס'זאל נישט קומען קיין צרות, דאס פועל'ט מען אויס מיט דעם הלל, על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, און אפילו חלילה איז וכשנגאלים עס ווערן גלייך אויסגעלייזט. גלייך אויסגעלייזט. שלא תבוא. נאר איין ווארט רבותי. מיר געזאגט אמאל דער גבאי פון מנחת יצחק. אז די, מיר זעהן, מ'איז ארויף געגאנגען אידן צו מנחת יצחק, זענען מ'זאגט אז. ער זאל אנהייבן צו רעדן אביסל רב ורב און אביסל דברי חיזוק. ער האט גערעדט דרוש די גאנצע צייט. ער זאל רעדן דברי חיזוק. האט ער געזאגט איך קען רעדן חיזוק, ווער בין איך? דאס איז געווען א משונה'דיגע שפל ברך במקום גדולתו שם ענותנותו. איך קען נישט מחזק זיין, ווי קען איך? איך קען זאגן חיזוק?

ער זאגט אזוי, דער חובת הלבבות זאגט, ער ברענגט עס אין שער התשובה פרק י', דער חובת הלבבות, אז עס איז געווען א מענטש האט געהאט א סאך מטבעות כסף, און ער האט געדארפט אריבער גיין א גרויסע טייך, איז האט ער אנגעהויבן, ער האט געוואלט, ער האט געהאט א ים מיט מטבעות, ער האט אנגעהויבן אריין צו ווארפן מטבעות אין טייך אריין, אריין צו ווארפן, אריין צו ווארפן, אריין געווארפן, נאך איינס און נאך הונדערט און נאך טויזנט און נאך, ער האט געמיינט ער וועט פארשטאפן דעם טייך, ער וועט קענען אריבער גיין, ער איז דאך א גביר, ער איז דאך א גביר, ער האט אריין געווארפן, ער וועט קענען אריבער גיין. און אריינגעווארפן, אריינגעווארפן, ביז ער איז געבליבן מיט איין מטבע. אין די לעצטע מינוט האט ער זיך געגעבן א כאפ, איך האב איין מטבע! האט ער געזאגט פאר דעם מלח, דער וואס האט געפירט דעם שיף, נעם די מטבע און פיר מיר אריבער! און אזוי האט ער אים אריבערגעפירט, און ווען נישט דעם בלייבט ער דארטן אינמיטן ים ביז עד היום הזה. דער הייליגער חובת הלבבות, אַ וואָס האָט ער געהאַט? אַפֿילו האָט זיך געפֿירט כשוטה גמור, מאבד כל מה שנותן לו, האָט ער מאבד געווען אַלצדינג, אָבער בשעתא חדא וברגעא חדא, ער האָט געהאַט שכל, ביי דעם לעצטן מטבע האָט ער געהאַט שכל. מיט דעם האָט ער געראַטעוועט זיין לעבן, ווייל ווען ער ראַטעוועט זיך נישט אויס, כ'האָב שוין אַריינגעוואָרפֿן אַזוי פֿיל, שוין אַלצדינג, שוין דעם לעצטן אויך, איך בין שוין דאָ, ער בלייבט נאָך געבליבן דאָ, האָט געהאַט שכל, אָבער ביים לעצטן. ביים לעצטן האט ער געהאט שכל, ניין איך וועל נישט נאכלאזן. און וועגן דעם האט ער געראטעוועט דאס לעבן. זאגט האט מאדנע געוויינט אין דעם אז אז א מענטש האט שוין פאר ער האט געזאגט ער האט שוין פארקאטשעט די יארן, פארפאטשקעט אלע יארן, אבער די לעצטע מטבע איז צום סוף נעם זיך, מיר זאגן אונז רבותי שוין געווען חנוכה, שוין געווען, יעצט איז זאת חנוכה דא מיטן גרעסטן מטבע, נישט סתם די לעצטע מטבע, די גרעסטע מטבע פון גרעסטן פארנעם, דא וועלן מיר כל מעלה ווי כזה בידי, דא וועלן מיר זיך צובינדן צום בורא העולם, דא וועלן מיר זיך צובינדן צום בורא העולם מיט דעם לעצטן מטבע, אוי ווי אונז וועלן מיר אנקומען, יעדער איינער וועט אנקומען מיט זיינע רפואות און ישועות, איז ר' בערעלע קאזשניצער איז געווען א איד ר' אברהמטשע שטערן א פוילישע איד מען זאגט אז אין פוילן איז געזעצן ר' בערעלע קאזשניצער ר' בערעלע קאזשניצער איז געזעצן אין פוילן מיט מיט שניידערס איז דאך געווען כדרכו בקודש ער איז געזעצן מיט מיט שניידערס דארטן און ר' אברהמטשע שטערן איז געזעצן נעבן אים ר' בערעלע קאזשניצער האט געפרעגט די שניידערס וועלכע שניידער שניידט פאר בחינם דער ערשטער, האט איין שניידער געזאגט, איינער שניידט פאר זיך א בגד, שניידט פאר בחינם, ער נעמט נישט פאר זיך קיין געלט. וואס זאגסטו? זאגט ער דעם צווייטן שניידער, דער וואס שניידט פאר זיין זון א בגד, שניידט פאר בחינם. דו זאגסט, טו טו. שטייט אויף זיך פרעגט, נו אברהמטשע וואס זאגסטו? אברהמטשע כאפט א פחד, דו ווייסט ר' בערעלע קאזשניצער פרעגט ער, פרעגט ער עפעס? זאגט ער אז מורה מורינו האט געפרעגט זאל מורה מורינו ענטפערן, ער כאפט א ציטער. האט דעמאלט געשריגן ר' בערעלע קאזשניצער וועלכע שניידער שניידט פאר בחינם דער וואס שניידט א בגד און שניידט און שניידט און ער מאכט נישט די לעצטע קניפ ער שניידט נישט די ער מאכט נישט די לעצטע קניפ צונעמט זיך די גאנצע בגד ס'ווערט צופארן דורך די אלס א חנוכה מיט אלסדינג די לעצטע קניפ זאת חנוכה א גוטן קניפ צום בורא עולם זאל אונז באגלייטן נפלאות אויף א גאנץ יאר די מדורה בפני עצמו. די מדורה פון אדער דאס איז דאך מיט ווען פארברענט די פתילות זיי דערציילן דארט די בית אהרן ווען פארברענט די פתילות האט ער געלאזט טרערן זאל פארברענט ווערן די גאנצע שלעכטס פון אידישע קינדער זאל דא פארברענט ווערן זאל דא פארברענט ווערן די גאנצע שטייט דאך אויף קוקן אויף די פתילות אין סידור ר' שבתי שטייט א סגולה להנצל מהריגות דם פון אלע עניני דם פון אלע עניני דם די מ ד נרות עקסידענט מיט אפעראציעס און די אלע מעשות ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים שיורי מצוה מעכבין את הפורעניות וואונטשן מיר רחמנות און ערכתי נר למשיחי זיין נר איש וביתו ביי יעדע אידיש הויז נר איש וביתו די די שמועס דא נר איש וביתו אינגערמאן האט חתו דא א חתן האט חתונה מיר האבן געזאגט דא דעם חתן אז א דריידעלע, א דריידעלע דרייט מען פון אויבן, פון אויבן, ער ווייסט נישט ווי אזוי צו דרייען זיין שטוב, עס ווענדט זיך נאר ווי מען דרייט עס פון אויבן, ווי דער ראש הבית דרייט, נר איש וביתו, ווי ער וועט מאכן דארטן לעכטיג, ווי ער וועט מאכן לעכטיג, ווייל אז נישט דרייט זיך ארום דרייעראציעס ארום און ארום, אבער וויסן אז אלסדינג איז שוין געדרייט ביים קאפ ביים ראש השנה, עס ווענדט זיך אינעם ראש, דארטן אריינלייגן, און א גאנץ יאר זאל נאר זיין ליכטיג, ערכתי נר למשיחי, רפואות מיט ישועות ניסים ונפלאות לנו ולכל ישראל.